שלום וברכה טייערע אידן, צו גוט געלט נאמבער פֿינף מיטן פיינענשל עדווייזער און מומחה אינעם טשעלנדזשן דעם עולם צו מאכן געלט, ר' חיים עקשטיין, א גוטע חיים. א גוטן ר' פנחס, ברוך השם איך בין עקסייטעד צו זיין דא נאמבער פֿינף, wow!
יא, נאמבער פֿינף. איז עה ביי די ערשטע פֿיר יא חיים האסטו געטון א מורא'דיגן דזשאב, איך רעד פאר זיך אליין, איך ווייס נישט וואס אנדערע אידן זאגן, מיטן נעמען א קאנצעפט וואס ווערט געווענטליך דערמאנט בהבלעה, און ס'איז עפעס וואס איך ווייס נישט וואס דאס מיינט, און מסביר געווען אויף פשוט אידיש, איך האב איך פארשטיי היינט א פונקטליכע הבנה וואס איז די זאך, ווען איינער זאגט מיר א סטאק, איך ווייס וואס א סטאק מיינט, ווען איינער זאגט מיר ער גייט שארטן די מארקעט, ווייס איך פונקטליך וואס ער גייט יעצט טון. וואס איז היינט אויף די אדזשענדע? איך טראכט אונז קען מיר אריין גיין ווייטער אין נאך קאנסעפטס באט פארדעם וואו די עולם האלט אין איין שיקן קוועשטענס אפשר ווילסטו אדרעסן אפאר פון די קוועשטענס פונעם עולם און נאכדעם וועט מען רעדן פון נאך איידיעס. נו אדרבה.
אקעי נו ביסט מכובד נעם אפיר די קוועשטענס וכאן הבן שואל. אקעי.
אאוואאוואאו אט דאס איז א לאנגע ליסט און אקעי במושכל ראשון זעהט אויס יא, עס זענען דא קאמענטס, פידבעק, איך מיין אווערוועלמינג פאזיטיוו דערווייל, מענטשן זענען זייער זייער צופרידן, מענטשן האבן זייער זייער ליב די אינפארמעישן וואס דו געסט זיי, עס איז דא שאלות און עס איז דא שאלות, אקעי, עס איז דא שאלות דא וואס איך זעה וואס זענען ממש קאנסיסטענט מיט וואס אונז האבן געטון ביז יעצט, וואס דו האסט געטון ביז יעצט. אז וואס מיינט דאס און וואס מיינט יענץ בנוגע די וועלט פון פיינענס און די סטאק מארקעט, נאכדעם זעה איך זענען דא שאלות וועגן תכלית, עדווייס שאלות, סאו למשל עמיצער פרעגט, כ'האב געלט אוועק געלייגט, וואס טוה איך דערמיט? כ'ווייס ס'איז זייער זייער א דזשענערעל שאלה אבער איך זעה ס'איז דא אפאר אזעלכע וואס געבן יא מער פרטים, גייט מען מיט דעם אדער? זאל מען. איך מיין איך מיין אז די די וואס האבן טעקניקל שאלות וועגן וואס איז דאס און וואס איז יענץ און רעדט פון דעם און רעדט פון יענץ איך מיין אויף דעם זאלסטו דיך מאכן נאוטס און צוביסלעך מיטן אייבערשטנ'ס הילף וועט מען אדרעסן איינס ביי איינס נאך און נאך.
און וואס טוט זיך מיט די עדווייס שאלות? למשל איינער שרייבט דא האט אפאר הונדערט טויזנט דאלער אוועקגעלייגט יא? און צו ער האט עקסעס דערצו איך פארשטיי נישט פונקט עקסעס דערצו צו ס'איז אוועקגעלייגט און ער וויל וויסן ווי ער זאל עס גיין אינוועסטן אזא שאלה.
קוק, אזא שאלה איז עכט עכט נישט מעגליך צו זאגן פאר א מענטש וואס צו טון, פלעין אויף א ליין וואס טויזנטער מענטשן הערן צו, און אזא זאך איז יוניק פאר יעדע מענטש לויט זיין גאנצע סיטועישן, וואס איי וואלד נעווער אדרעס אזא שאלה אין פאבליק, איך מיין דאס איז עקזעקטלי וואס אונז טוען מיר מיט די אלע מיט די אלע גרופס קאוטשינג און גיידענס וואס אונז טוען מיר מיט אונזערע קלייענטס, עס איז מיר זייער שווער צו ענטפערן פאר דיי, איך האף אז דו פארשטייסט.
יא יא יא אקעי סאו כ'מיין לאמיר פרעגן די שאלות וועגן וואס בעטן פאר הסבר, עקספלענעישן, און די פידבעק וועלכע קלייניגקייטן האבן מיר צום סוף איבערלאזן וויפיל ס'איז זיין שייך וויפיל ס'איז זיין צייט.
וואטעווער דו זאגסט, דו ראנסט די שאו ר' פנחס, איך בין זייער קאמפארטעבל. מיט וויאזוי דו מאכסט אפ. ס'איז מיר באמת א כבוד. סאו איך גיי פרעגן א שאלה וואס איך זעה קאווערט אפאר אפאר שאלות וואס זענען אריין געקומען. און לאמיך נוצן מיין אייגענע משל, איך קען אפילו זיין איך האב געזען דעם משל אין איינע פון די קאמענטס. איז לאמיר זאגן איך האב געקויפט א סטאק אין וואלמארט. די וועג ווי דו חיים האסט עס מסביר געווען, מיינט עס אז לאמיר זאגן אז איך האב געקויפט די סטאק איז ווערט פֿינף פראצענט פון וואלמארט'ס טאטאל ווערט. מיינט עס אז איך בין א פֿינף פראצענט שותף אין וואלמארט. סאו דאס מיינט ווען עמיצער קומט אריין און קויפט פעמפערס אדער א קאמפיוטער אדער א מאפ אדער ספרעי פעינט אדער אדער עפעס פאר די נוי סוכה ער קויפט עס אין וואלמארט מאך איך פֿינף פראצענט פון די ריווח ער האט געצאלט דערפאר לאמיר זאגן הונדערט דאלער איז א פינפער דערפון מיינס דאס מיינט אז איך האב א סטאק אין פֿינף פראצענט אין שותפות אין וואלמארט?
זייער גוט. לאמיר צונעמען די קוועשטען אביסל. אקעי? ס'האט אסאך חלקים די שאלה. קודם איינס, איים ווערי ווערי סארי טו טעל יו, דו ווערסט נישט קיין שותף פון פינף פראצענט אין וואלמארט אזוי שנעל. ניין, אפילו איך האב סטאקס אין די ווערט פון פינף פראצענט. צו האבן סטאקס אין די ווערט פון פינף פראצענט אין וואלמארט גייט נישט אזוי שנעל. קענסט זיין איינס פון די רייכסטע מענטשן אין די וועלט נאר דורכן האבן פינף פראצענט שעירס אין וואלמארט.
ווייל וואלמארט איז ווערט זייער אסאך געלט.
ווייל וואלמארט איז ווערט זייער אסאך געלט, עקזעקטלי. אקעי. ווען איך מאך.

אה, נו לאמיר רעדן. פרעגסטו צו ווען איינער קומט אריין, די נעקסטע חלק פון דיין שאלה, צו ווען איינער קומט אריין אין וואלמארט, אקעי, אדער מייקראסאפט, ער קויפט א קאמפיוטער דארט, ער קויפט א בעט, אדער די נוי סוכה, און ער צאלט פאר דעם טויזנט דאלער, דאס הייסט ער גייט צו די רעדזשיסטער און ער סווייפט זיין קרעדיט קארד פון טויזנט דאלער, און איך גיי בלייבן מיט די משל פון פינף פראצענט, ווייל אלס א משל אז מ'קען רעדן, איך האב א כלל. אז איך בין נישט זוכה צו די נמשל פון פינף פראצענט, כאטשיג ביי די משל זאל איך עס האבן. אזוי ווי יענער וואס האט נישט געוואלט קוקן צו ער האט געווינען די לאטערי ווייל ער האט געוואלט בלייבן א ספק עושר. יא. סאו, ווען איך וואלט ווען א לאטערי צו טשעקן מילא, איך האב דאך גארנישט, איך האב דאך סך הכל די משל. סאו לאמיך בלייבן מיטן משל פינף פראצענט. איך האב מורא דו וועסט באקומען אזוי סאך אפעטיט אויפן משל אז ס'וועט באלד אינקריסן צו פופציג פראצענט. אקעי, לאמיר בלייבן ביי פינף פאר דערווייל.
אקעי.
שוין. דאס מיינט נישט אז ווען. ווען איינער קומט אריין אין וואלמארט קויפן פאר טויזנט דאלער א ארדער באקום איך פון דעם פינף פראצענט אדער אדער פופציג דאלער, נאו. דאס מיינט אז ס'איז אריינגעקומען אין וואלמארט טויזנט דאלער גראוס, פארשטייסט די חילוק פון גראוס מיט נעט? ניין. גראוס מיינט וויפיל געלט ס'קומט אריין אין די ביזנעס, יעצט פון די געלט וואס ס'קומט אריין אין ביזנעס דארף מען באצאלן רענט, דארף מען באצאלן פעיראל, דארף מען באצאלן מארקעטינג, דארף מען באצאלן טעקסעס, דארף מען באצאלן א גאנצע גאנצע ליסט מיט זאכן וואס מ'דארף באצאלן פאר דעם, און צום סוף די באדעם ליין בלייבט איבער עפעס א ריווח, יענער ריווח וואס ס'בלייבט איבער. ביסטו א שותף פון פינף פראצענט. אה, סאו ס'איז נישט אזא שלעכטע הנחה געווען, אז איך בין א שותף פון פינף פראצענט, אויב בלייבן מיטן משל יא, בלי שום פשרות, איך בין א שותף אויף פינף פראצענט, נאר וואס דען, אויף פינף פראצענט פון די ריווח, נישט פינף פראצענט פון די הכנסה. דו ביסט אויף פינף פראצענט פון די ביזנעס, און אז די ביזנעס האט ריווח, ביסטו א שותף פון פינף פראצענט פון די ריווח.
אקעי. אקעי פיין, סאו דאס מיינט אז איך האב יעצט פארדינט וויפיל ס'איז געבליבן פון די פֿינף דאלער רווח נאך די עקספענסעס וואס איז אראפגעגאנגען?
יא.
אקעי. אקעי פיין, סאו דו פארסט נישט צופעליג אראפ די פֿיפטי ניין? איך וויל גיין צו וואלמארט, איך וויל אויפפיקן פון דארטן א טשעק. פאסט נישט א איד וואס אונט פֿינף פראצענט פון וואלמארט זאל מיט מיר כאפן א היטש.
סאו אבער איך קען אריינגיין אין וואלמארט און בעטן א טשעק? כ'האב סטאקס אין וואלמארט. סאו נעקסטע זאך, האסט געהערט דו קומסט, וואס ער שייער? וואקסט אריין אין וואלמארט מיטן קאפ ארויף, און דו ווארטסט אז אלע עמפלויאיס פון וואלמארט זאלן זיך בוקן פאר דיר, און יעדער זאל זיצן און שמועסן אוי דער בעל באס איז אנגעקומען, יא? יא, דאס וואלט זיך געפאסט, איך פארשטיי. א ווי איי פי איז דא. אקעי, סאו קודם אמת'דיג ווען פֿינף פראצענט וואלט ווען געווען דער נמשל וואלט עס לכאורה געשען. דאמאלס וואלט איך געווען גענוג רייך און גענוג גענוג א גרויסע שותפות אין די ריזיגע קאמפאני אז איך בין א מענטש. אז דו וואלסט אריינגעקומען מיט סעקיוריטי. אקעי. אקעי, דו וואלסט געהאט אפאר גבאים מיט הויז בחור'ס. אקעי. שוין. אבער אזוי ווי דאס איז נישט די קעיס, יעצט איז אזוי, דו פרעגסט ווי די געלט איז.
יא. אין אנדערע ווערטער.
יא. סאו לאמיר, לאמיר אריינגיין אין א נייע קאנצעפט, וואס דאס, דאס, די קאנצעפט וועט דיך העלפן פארשטיין ווי די געלט ליגט און וויאזוי ס'ארבעט. און אונז גיימיר רעדן פון א זאך וואס ס'הייסט גראוט סטאק, גראוט אזוי ווי געוויקס, ס'וואקסט. וואקסן, גראוט. ווערסעס וועליו סטאק. אקעי. וועליו, א ווערטפולע סטאק. געווענליך א סטאק ווי וואלמארט למשל, וואס איך מיין צו זאגן ווי וואלמארט מיין איך צו זאגן וואס איז שוין גענוג א אלטע קאמפאני און און און ס'איז געבעיסט אויף א געוויסע זאך פון וואס זיי פארקויפן וואס זיי מאכן שוין געלט ס'קומט שוין אריין געלט און זיי האבן שוין ריווח ווערט אנגערופן א וועליו סטאק, וואס דאס מיינט צו זאגן אז די קאמפאני איז פראפיטעבל, אזוי ווי ס'שטייט אין גייד, די ווערט פון די קאמפאני איז לפי וויפיל די פראפיטס קומען אריין, אקעי, יא, אין די סטאק מארקעט ווערט די פראפיטס אנגערופן א דיווידענד, א דיווידענד מיינט בעסיקלי די די באורד אוו דיירעקטארס פון וואלמארט, דאס מיינט די וואס זענען אחראי אויף וואלמארט, די הנהלה פון וואלמארט,

און וואסערע דעסיזשענס זיי מאכן אז די געלט זאל געטוהן ווערן מיט געלט ווערט געטוהן, און וואס ס'בלייבט נאכדעם איבער ווערט צוטיילט פאר אלע שעירהאלדערס לפי וויפיל שעירס זיי האבן, און דאס ווערט אנגערופן א דיווידענד, און די דיווידענד ווערט צוטיילט צווישן אלע שעירהאלדערס יעדע חודש. אקעי, קענסט דיך דערזעהן אין דיין אקאונט מיט נאך געלט דורך די דיווידענד, אבער איך וויל זאלסט פארשטיין אז ווי גרעסער א קאמפאני איז אלץ א קלענערע פערסענט גייט זיין די דיווידענד. צו נעמען א קליינע א קליינע גראסערי און זיי מאכן פארדינען א שיינע אמאונט פון געלט איז סאך גרינגער ווי צו נעמען א ריזיגע קאמפאני און מאכן פארדינען געלט. פיקטשער דיך א א א גארילע פון הונדערט פונט ווי א עלעפאנט פון הונדערט פונט ווי שווער ער רירט זיך קוים ער רירט זיך נאך אביסל ער נאך אביסל א קליינע קעצעלע געט א לויף ארום א מייזעלע לויפט נאך שנעלער יא קוקסט אן דו פארסט אויף די טראוועי און און און און דו פארסט מיט א קאר און דו פארסט גאנץ שנעל און פלוצלינג דו זעסט א ריזיגע טרעילער א דאבל טרעילער. האסט דאך געמיינט זיכער די דאבל טרעילער פליעט סאך שנעלער, ניין דו פארסט שנעלער ווי דעם טרעילער, און די מאטערסייקל פליעט נאך שנעלער אריבער.
ס'הייסט א גרויסע עסטעבלישט קאמפ איז א שטיקל אייראני ווי מ'רופט עס אז א גרויסע עסטעבלישט קאמפאני וואס מאכט יא פראפיט יא און ס'איז גוט דארטן צו קויפן א סטאק ווייל איך ווייס ס'איז סעיף און איך גיי דא מאכן געלט מצד השני אז עס קומט אבער צו א ערנסטע וואוקס ס'זאל אריינקומען אסאך מער געלט רירט זיך עס שטייט און שווער סאך שטייטער און שווערער ווי א קלענערע סטאר וואס איז מער פלעקסיבעל און ער קען פלוצלינג אריינברענגן א נייע ליין פון אייטעמס און אנפאנגן מאכן א סעיל און בקיצור סאם האו מאכן אויף איינמאל א גרעסערע טשאנק פון געלט יא מער ווי ער מער ווי זיין געווענטליכע סדר. יא יא אקעי. אבער די אלע זאכן זענען קאמפעניס וואס פארדינען געלט. אקעי. יעצט פארדעם.
נו איין סעקאנד, די סאו כ'גיי גיין א טראפ אויף צוריק, סאו די דיווידענד איז די מיין שעיר פון ריווח וואס איך אלס שעיר האלדער באקום, נאכדעם וואס די באורד, וויאזוי הייסן זיי? באורד אוו דירעקטארס. די הנהלה מאכט אפ וואס צו טון מיטן געלט פון די קאמפאני, ס'הייסט אזויפיל און אזויפיל דארף אינוועסטעד ווערן, אזויפיל, אזויפיל און אזויפיל ווערט אוועקגעלייגט

אבער דו ווערסט געטריעטעד מיט דיין קליינע אינוועסטמענט אזוי ווי די גרויסע ווייל דו ביסט אינוועסטעד אין א גרויסע קאמפאני. יא, מיין ריווח קומט פון די קאמפאני, נישט פון מיר. די ריווח קומט פון דער גרויסער בער וואס רירט זיך שווער, ער איז טאקע אהערגעשטעלט, אוועקגעשטעלט, און ס'איז שווער אים צו טשעפענען, און אפילו א רוח שאינה מצויה האט אים נישט אזוי ווי מ'זאגט צעווארפן, אבער ער רירט זיך שווער, ער איז נישט אזוי פלעקסיבל, ער קען נישט מאכן קיין שארפע רעכטס און קיין שארפע לינקס, און זיך נעמען ספידן פלוצלינג פון איין, ער גייט נישט פון זיראו ביז הונדערט אין איין רגע.
ממש אזוי. אקעי. סאו חיים האסט געוואלט עפעס זאגן פאר איך האב אזוי חוצפה'דיג דיך איבערגעהאקט.
די אנדערע די אנדערע קאמפאני די אנדערע קאמפאני לאמיר עס אנרופן א גראוט קאמפאני א גראוט קאמפאני זענען געווענליך קאמפאניס וואס מאכן נישט קיין געלט אבער זיי האבן אנבעליוועבל אפערטוניטיס. ס'פאנגט זיך אן מיט איידיעס אסאך מאל, ס'ענדיגט זיך מיט א סאפט ס'גייט ווייטער מיט א סאפטוועיר, ס'גייט ווייטער מיט עקספענשאן מ'צוברייטערט זיך ווי משוגע, איך וועל דיר געבן א משל, עמעזאן. יעדער איינער, מען וואקט אין די גאס, מען זעט ביי יעדן איינעם'ס טיר ליגן א עמעזאן פעקל. די עמעזאן האט זיך אנגעהויבן מיט א איידיע, און נאכדעם איז זי געגאנגען צו סאפטוועיר, און נאכדעם איז זי געגאנגען מיט צודרייטע מארקעטינג אלל אווער די ווארלד, וואס מענטשן זאלן וויסן פון עמעזאן, און ביפאר יו נאו איט, איז די גאנצע וועלט ביזי מיט עמעזאן, יעדער איינער ארדערט אלעס אויף עמעזאן. יעצט, עמעזאן איז א שאק. ביז נישט לאנג צוריק, אפאר יאר צוריק, איז עמעזאן געווען פון די פון די טייערסטע קאמפאניס, ווען איך זאג די טייערסטע קאמפאניס מיין איך צו זאגן מיט די די טייערסטע וועג פון פון קויפן דארטן שעירס, ס'האט געקאסט זייער אסאך געלט צו קויפן א שעיר, אבער זיי האבן נישט געמאכט קיין געלט, זיי האבן דערלייגט געלט יעדע יאר. נאר ווי איז געגאנגען די געלט? די געלט איז געגאנגען צו עס מאכן נאך טייערער, נאך מארקעטינג, נאך פראדוקטס, נאך א בעסערע סאפטוועיר, הייערן נאך א בעסערע טיעם אין פלאץ פון פארברייטערן דארטן איז געגאנגען די געלט. די באדאם ליין, יעדע דאלער וואס איז אריינגעקומען אין עמעזאן איז געווארן ריאינוועסטעט אין די קאמפאני. פארוואס איז עס ווערד געווען אזוי סאך? נישט וועגן זיי האבן געמאכט אסאך געלט, נאר ווייל עס האט געהאט אסאך פאטענשאל. מענטשן האבן געוואוסט אז מען אינוועסט אין א זאך וואס האט א פיוטשער, א זאך וואס עס פיקט אויף, א זאך וואס איז זייער שטארק, זייער שטארק, ס'האט א זייער א שטארקע עסעט.

אהא. און איך וואס איך פארשטיי נישט נישט צו די סטאק מארקעט נישט צו ריעל עסטעיט, מאך מיר א משל פון בית מדרש, פון קאפי, פון שמועסן, פון פאליש, אזעלכע זאכן.
סאו יו בי שאקט, האסט דיך יעצט אליינס סותר געווען מיניה וביה. בית מדרש איז ריעל עסטעיט.
הער, און קאפי איז סטאק מארקעט. קאפי איז פיוטשערס, אבער מען האט נאכנישט גערעדט פון דעם. אהא. סאו קוק אויף ריעל עסטעיט, ס'דא דו קויפסט א פראפערטי אין פיפט עוועניו אין מאנהעטן ווי ס'איז די מארקעט איז בומינג דארט, יעדער זוכט צו גיין אהין, און אין נאו טיים פארדינגסטו עס, באקומסט די טייערסטע רענט, און אלעס איז מסודר, האסט נישט קיין שום האסט נישט קיין שום נייע זאך וואס דו דארפסט אריינקומען כדי צו מאכן די פראפערטי גוט, אין אזא פלאץ גייסטו צאלן משוגענע געלטער פאר א פראפערטי,

אז ס'גייסט אנהייבן צו מאכן הונדערט פֿופֿציק טויזענט דאלער, אטאמאטיש גייט די פרייז ווערן דרײַ מיליאן דאלער. אהה, סאו ס'וועט קאסטן מער. דו קויפסט בעיסיקלי א סטרים אוו אינקאם, דאס קויפסטו. קויפסט א געוויסע הכנסה פון יעדע יאר. אקעי. יעצט, ווי גייסטו מאכן עכט געלט אין ריעל עסטעיט? אז דו גייסט טרעפן עפעס א פארשטופטע געסל וואס האט צוואַנציק ביימער וואס צען פון דעם איז אראפגעפאלן, אקעי, ס'האט דרײַסיק הייזער פֿופֿצן אן א דאך, און רוב פענסטערס זענען פארהאקט ווייל קיינער וואוינט נישט דארט און די סטארס זענען נישט פארדינגען, און דו קומסט מיט א מורא'דיגע המצאה, דו גייסט קויפן יענע גאנצע גאס און דו גייסט דארטן בויען פינף וואלקן קראצערס מיט דריי שאפינג מאלס און דו גייסט דארטן אריינלייגן מורא'דיגע שיינע ביימער מיט וואטער פאלס וואס גייט ארומפארן אויף די גאנצע פלאץ און פון די גאנצע לאנד גייט מען רעדן אז א מענטש וואס ער קויפט א הויז און ער גייט נישט קודם שאפן אין דיין אין דיין זארעכ'ס היי טאוער בלאק איז א משוגענער. אזוי אזוי שטארק גייט מען עס אויפפיקן. ווען דו גייסט דארטן אינוועסטן, יא, ס'איז אסאך א גרעסערע ריסק, ווייל אפשר גייסטו נישט מצליח זיין. אפשר וועסטו נישט קענען רעיזן גענוג געלט. אבער אויב יא, האסטו עס געקויפט פאר פעניס און דו האסט עס געמאכט ווערט מיליאנס אוו דאלערס. דאס איז די משל פון ריעל עסטעיט וואס יעצט קענסטו עס נעמען צו די סטאק מארקעט. נו, לאמיר עס טראגן צו די סטאק מארקעט. לאמיר אויפהייבן די גאנצע איבערגעמאכטע גאס און עס אריינטראגן אין די סטאק מארקעט. דאס איז א גראוט קאמפאני. יעדער איינער ווייסט יעצט פון עמעזאן. אבער עמעזאן, פאר ס'האט געטרעידט פאר דרײַ טויזנט דאלער, איך רעד עז אוו אפאר וואכן צוריק האט עס געטרעידט פאר דרײַ טויזנט דאלער, שפעטער האט מען געמאכט א ספליט, פאר א אנדערס מאל, אבער האסטו געקענט ביי עמעזאן. קויפן פאר פעניס, געקענט קויפן פאר פופציג דאלער א עמעזאן שעיר, וואס יעצט, און פלוצלינג איז עס ווערט דרײַ טויזנט דאלער, ווייל ס'איז געווען, ווי פריער ביסטו אריין אין עמעזאן, ווייל ס'האט געהאט די אנבעליוועבל וויזשן פון נעמען א א חרוב'דיגע גארנישט, און און און עס אויפבויען פאר עפעס, איז עס געווארן א, איז עס געווארן א זאך, דארטן האט מען געמאכט געלט דורך גראוט, דורך דעם וואס ס'איז ארויפגעגאנגען די וועליו, קיינער קען דיר נישט ציילן אזעלכע זאכן, עטליעסט אין די לעצטע פאר יאר אויף וואלמארט.
אהא אהא. אקעי? שוין. זייער זייער קלאר. סאו היינט זעמער געוואר געווארן אז ווען עמיצער איז א שותף אין א קאמפאני איז ער טאקע א שותף, ער איז אויך א שותף אין די ריווח, און ער באקומט די געלט, און האסט געזאגט וויאזוי ס'גייט צו, ס'איז דא א ועד הנהלה וואס זעצט זיך צוזאם יעדן טאג, יא? און חוץ אם נתקבל און לא נתקבל זענען זיי אויך דן וואס מען טוט מיט די געלט, מיט די בודזשעט פון די ישיבה, פון די קאמפאני, פון די ביזנעס, און א געוויסע חלק פון די ריווח ווערט געווידמעט אז דאס גייט פאר די שעירהאלדערס, ס'הייסט דיווידענדס, און מען באקומט עס, און האסט אויך מסביר געווען די חילוק צווישן א גראוט סטאק, א גראוט קאמפעני מיט א וועליו קאמפעני, שפעטער ווען די גראוט קאמפעני גרעדזשועט שוין, זי ווערט שוין, זיי האבן שוין נישט, למשל עמעזאן האט שוין נישט אזוי סאך וואס זיי קענען טון מיט אזויפיל געלט וואס קומט אריין, דעמאלטס ווערן זיי געטרענספערט צו א וועליו קאמפעני, און ס'פאנגט אן צו קומען א דיווידענד. פיין, געוואלדיג. סאו א סטאק קען יא זיין ווערד ווייל מ'גייט אריין אין א עסטעבלישט קאמפאני וואס לויפט און מאכט פראפיט, סאו ס'איז נישט דא קיין עקסטרעמע דזשאמפס דארטן אין ריווח, אבער פון די אנדערע זייט ווייס איך איך האב א סטעדי סטריעם אוו אינקאם. נאכדעם איז דא א גראוט קאמפאני וואס קען שפרינגען ווייל די וועליו דערפון, די סיבה פארוואס ס'גייט ארויף איז ווייל מענטשן ווייסן אז דא קומט עפעס קנאקעדיג צום סוף.

נאכדעם האבן מיר דא אפאר קאמענטס און אפאר קשיות מיר זעהט אויס, לאמיר לאמיר נעמען א דוגמא פון אזא ש עמיצער פרעגט צו ס'איז אמת וואס מ'זאגט אז רוב מענטשן האבן פארלוירן געלט אין סטאק מארקעט, ס'איז אמת ר' חיים? ס'איז ס'האט א געוויסע אמת צו עס, פאר רוב מענטשן וואס טוען זאכן אליין, און די סיבה פאר דעם איז ווייל זיי גייען אריין אן קיין געהעריגע עדיוקעישאן, אן געהעריג זיך צו עדיוקעיטן, זיך צו אויסלערנען וואס יא און וואס נישט, און וויאזוי יא און וויאזוי נישט, און דאס מיינט אז זיי קאמפיטן מיט די שטערקסטע קאמפעניס אין די וועלט, כ'וועל דיר געבן א משל פאר דעם, שטעל זיך פאר אז דו טאנצט אריין אין אושען, אן זיך אויסלערנען וויאזוי צו שווימען, און וויאזוי צו דייוון, און וויאזוי צו סורפן, וויאזוי צו ארום, וויאזוי מענאווערן, דו געבסט א טאנץ אריין אין די אושען, וואס זענען די טשענסעס אז דו גייסט ארויסקומען לעבעדיגערהייט פון דארט? שוואכע שוואכע טשענסעס. סאו די סטאק מארקעט איז ריזיג, כמים שאין להם סוף, ס'איז ממש ממש ממש ריזיג, און אז דו ווייסט נישט פונקטליך וואס דו טוסט, איז די בעסטע דו לאזט איינעם עס טון פאר דיר, אז דו ווילסט יא וויסן וואס צו טון, לערן דיך אויס, נעם די טרעינינג, נעם די געהעריגע עדיוקעישן, און אז נישט איז עסטו לכאורה זיין א קרבן אזוי ווי רוב מענטשן, אנפארטשענעטלי.
אקעי, נאך איינס ר' חיים?
לאמיר גיין פאר נאך איינס און ס'וועט זיין נאך אפשר וועט מען אלדעס אמאל דאס אדרעסן. יא, ס'איז דא, ס'איז דא נאך אסאך. וואס איז א קאמפאני'ס רעוועניו? וואס מיינט עס?
אקעי, א קאמפאני רעוועניו, געדענקסט אונז האבן פריער געשמועסט וועגן די משל פון וואלמארט, וואלמארט האט א געוויסע סכום געלט וואס קומט אריין יעדע יאר, אבער די געלט איז וויפיל ס'קומט אריין פארן אויסצאלן אלע עקספענסעס, אלע הוצאות, די רעוועניו וואס קומט אריין איז דאס,

אה, אקעי. איך קען דיר איין זאך זאגן, רעדנדיג צו די עולם אויף קול מבשר, איך רעד דא צו די גרעסטע עקספערט אין די סוגיא וואס הייסט קול מבשר וואס קען זיין, ר' פנחס גלויבער, סאו וואטעווער דו פארשטייסט, דו פרעג וואס דו האלסט אז דו דארפסט פרעגן און בעזר השם איך וועל טרייען מיין בעסט. אקעי, און יענער בעט אויכעט, דאס איז שוין, דאס איז שוין פאר מיר, אז איך זאל נישט איבערזאגן. אויב איך וואלט נישט איבערגעזאגט וואס דו חיים האסט געזאגט וואלסטו געקענט מאכן ביידע פוינטס, סאו זעט אויס אז ס'איז געווען א שמועס ווי דו האסט געוואלט מאכן א פוינט און האסט נישט געקענט דאס זאגן ווייל איך האב איבערגעהאקט מסביר געווען וואס דו זאגסט, כ'ווייס נישט פונקטליך, אבער זאג נאר דו חיים, טאמער דו פילסט אז איך שטער די פלאו אדער איך טראג עס אוועק וואו ס'בעלאנגט נישט די שמועס, זאג מיר.
קען דיר איינער זאגן פנחס, זאג נישט איבער, זאג יא איבער, טאמער איינער פרובירט צו מאכן עפעס א פירוד צווישן דיר און מיר, ס'גייט נישט געלונגען. יענער מיינט מסתמא עפעס איז געווען דא וואס האט אים געשטערט עכ"פ, אקעי, שוין פרובירן מיך צו האלטן מער אן פוינט.
כ'וועל זאגן עפעס אנדערש, וויפיל אזעלכע קאמענטס האסטו? כ'האב נישט געקוקט, דאס איז די ערשטע וואס כ'האב באגעגנט. אקעי, לאמיר מאכן אזוי, אויב איינער פילט אז צווישן דיר און מיר איז דא א אנדערע וועג וויאזוי אונז זאלמיר רעדן, אדרבה, שיק אויך קאמענטס,